אקעי סא רבותי, יא ס'ארבעט, כ'האף אז ס'ארבעט, כ'מאך נאך א רעקארדינג ווייל איין וואך האט עס געפלאצט און ס'איז א שאד. ס'איז אזוי, ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט הגדה של פסח, אזוי ווי די אידן וואס ענק רעדן ווייסן נישט וואס וואס די חומש זאגט, ווייסט אויך נישט וואס די הגדה של פסח זאגט, ס'איז דא אזא ליסט, יעדער קען אסאך תורה'לעך און ס'איז דא א ליסט פון אזעלכע אסאך שטיקלעך, ס'דא הא לחמא עניא און ס'איז דא עמלנו אלו הבנים און ס'איז דא ונצעק אל השם אלוקינו, אלע מיני שיינע שטיקלעך.

סאו, אין אנדערע ווערטער, לאמיר לאמיר פארשטיין, לאמיר כ'זאל מסביר זיין וואס די חילוק אבער פון די משנה און די הגדה זאל זיין זייער קלאר. ס'דא הגדה של פסח, הגדה של פסח איז א בוק, דאס הייסט, ס'איז דא, א בוק דארף האבן געוויסע תוכן, ס'דארף רעדן וועגן געוויסע זאכן, ס'דארף היטן סערטען פוינטס, רייט? סאו למשל, איך קען דיך געבן אינסטראקשענס וויאזוי צו שרייבן א בוק, וואס פאר א מעשה צו פארציילן, איך געב דיך אינסטראקשענס. מאך זיכער אז איך גיי צו א שרייבער, אז איך גיי צו א מספר מספר, איך זאג אים, מאך זיכער אז דו פארציילסט א מעשה ווען מיינסט גראמען ביי די חתונה, מאך זיכער צו דערמאנען אז דער זיידע האט א סטאר, די אנדערע זיידע לערנט קלאמפיש, די אנדערע זיידע איז א גומל חסד און אזוי ווייטער. און דאן ווי אזוי צו טיילן, ווי אזוי צו זאגן פונקטליך וועלכע נוסח צו זאגן, דאס איז שוין זיין דזשאב, דאס איז שוין דער בדחן'ס דזשאב אדער דער שרייבער'ס דזשאב, אבער איך קען אים געבן אינסטראקשענס, הלכות כאילו.

א מער צווייטע לעוועל אזוי ווי א א ארדער א סדר קודם דעיס נאכדעם יענץ אנדערע ווערטער דארפסט טרינקן פיר כוסות ס'איז דאך דא אויך א הלכה דארפסט עס טון על הסדר יעצט וואס איז די סדר ווי אזוי גייט עס מען קען זאגן לכאורה די צווייטע די זאך איז נישט אזוי מעכב אויב איינער האט ס'דא הלכות ס'דא זאכן וואס זענען מעכב זאכן וואס זענען נישט מעכב אויב מען טרינקט די כוסות שלא על הסדר איז מען יוצא דעיס נישט יוצא יענץ אבער בעצם דאס איז צוויי אנדערע זאכן נאכדעם איז דא א דריטע זאך וואס די נוסח הגדה די רמב ם ברענגט אויך א נוסח הגדה און דעיס זאגט ער קלאר עס איז א מנהג. די חלקים, ווייל דאס זאגט ער קלאר, נוסח הגדה, די רמב ם'ס העדער איז אין די ענד איז נוסח הגדה שנהגו בו ישראל, דאס הייסט דאס איז שוין נישט קיין הלכה, אויב איינער טרייט מאכן א אנדערע הגדה, אז לאנג אז ס'פולפילט די קאנדישאנס וואס כ'האב אויסגערעכנט אין פרק ו' און פרק ז' און פרק ח', איז עס א כשר'ע הגדה, אבער די נוסח הגדה וואס מ'פירט זיך איז צו זאגן דאס, זאגן אנדערש. מסתמא זיין כשר אויכעט, אבער דאס איז וואס מען פירט זיך. סאו דאס איז דאס נוסח, דאס וויל איך זייער קלאר זיין. סאו, אויב מען וויל פארשטיין א נוסח, סאו ריעלי דאס איז טרו פאר עווריטינג. מען וויל פארשטיין די חומש, מען וויל פארשטיין די סידור, אונז פארשטיין דאך נישט די סידור, נישט ווייל אונז פארשטיין נישט פירוש המילות, ווייל אונז פארשטיין נישט וואס זענען די הלכות פון די סידור. אויב דו פארשטייסט למשל, איך וויל נישט זאגן קיין דוגמאות פון די סידור, איך גיי זאגן דוגמאות פון די הגדה. דו ווילסט פארשטיין די הגדה, ווייסט די הגדה האט א כלל, ס'דארף זיין. מתחיל בגנות און מסיים בשבח. יעצט וויאזוי מ'איז מקיים די כלל איז דא א מחלוקת אמוראים. כ'ווייס נישט אויב ס'איז ממש א מחלוקת. ס'איז צוויי אפשענס. מ'קען זאגן ביידע איז מען יוצא. מ'קען אויך זאגן יא א שטיקל מחלוקת. אבער על כל פנים ס'איז צוויי וועגן וויאזוי אויסצופירן די. וויאזוי צו אויסצוגראמען די די שבחים די די זאכן. און די נוסח אין די הגדה קען נאכדעם אויף שטייט למשל כל המרבה לספר ס'דא אזא כל המרבה לספר. ער לייגט צו נאך תוספות אויף דעם. וואס? ניין, מערב ב פארקערט, די גמרא ברענגט דאס אויס, מען דארף רעדן וועגן יציאת מצרים, פונקטליך וויפיל, אקעי ס'איז דא אפשר א געוויסע שיעור, מען דארף רעדן וועגן גנות און שבח, אפשר, ס'איז אויך, כ'ווייס נישט ממש א הלכה, אבער ס'איז נאך א לעוועל אינצווישן, נאכדעם איז דא כל המרבה, יעדער איינער זאל זאגן לפי לפי ענינו, וויפיל תורות זיין רבי האט אים אויסגעלערנט אין חדר, כ'ווייס וואס וואס ער וואס ער קען, דאס איז שוין, פארשטייסטו קלאר אז ס'איז דא די צוויי זאכן, אז ס'איז דא די אריכות און ס'איז דא די אזוי ווי די הלכה, די קאנצעפט, וועגן דעם. למשל כוונת התפילה זאג איך אלעמאל איז נישט צו טראכטן יעדע ווארט פארקערט ס'איז דא למשל ברכת אבות דארף מען רעדן וועגן דער אייבערשטער מען דארף רעדן וועגן די אבות איך ווייס דעטס אלל נאכדעם איז דא א נוסח וואס געבט דאס ארויס אבער א נוסח ספרד נוסח אשכנז איז נישט קיין שום חילוק ס'איז סך הכל א שאלה אויף א שרייבעריי וועלכע. עס איז געווען אנדערע נוסחאות אמאל, מאסט אוו דעם אר נאט ריעל חילוקים, ס'איז חילוקים פון פון אזוי, עקזעקטלי, אדער אפילו אין ענגליש, אפילו אין אידיש קענסטו שרייבן דריי וועגן, און אסאך מאל שטייט דאפלטע לשונות, ער מאריך, אויך אזא ענין איז מאריך צו זיין, אקעי ער זאגט נאכאמאל מיט נאך א שענערע פלאוערי לשון וכו', סאו, עס איז אלע זאכן ביי הגדה של פסח, אויב מען כאפט וואס זענען די בעיסיק אינגרידיענטס פון עס, וואס איז די כללים וואס עס טרייט צו טוהן, דאן פארשטייסטו וואס עס טוט, דאן וועסטו נישט אה וואס גייט נאכאמאל ברוך ש, ברוך המקום, וואס די אלע זאכן, די אלע, ס'איז דא מער ווייניגער איין סדר. אדער צוויי, וועל איך זעהן, און אלעס גייט ארום דעם, סאו דאס איז די הקדמה, סאו וועגן דעם די משנה, אויב מ'קען, לאמיר לערנען די משנה, סאו די משנה אין פסחים, ס'איז זייער אינטערעסאנט, אין די צענטע פרק אין פסחים, די משנה בעצם זאגט די סדר, אבער מ'קען זעהן זייער קלאר, די משנה זאגט נישט די הגדה, ס'שטייט ערגעץ נישט, אין די משנה שטייט בערך ואומרים ההגדה, נישט ממש די לשון אבער בערך דאס, דאס מיינט עס. אבער ער זאגט נישט וואס די הגדה דארף זיין, ער זאגט די כללים וואס עס דארף זיין, נאכדעם צו קוקן אין סידור, אפשר שוין געווען דעמאלטס א סידור, אפשר נישט געווען א סידור, שוין א סעקענדערי שאלה פונקטליך וואס איז געווען. סאו, ווי זאל איך לערנען? סאו איך וויל מסביר זיין, סאו איך וויל ווייזען בתוך די משנה וואס די וואס איז די איידיע, וואס די וואס די זאך וואס מען טוט, נאכדעם צו קוקן אין די הגדה צו זען אז עס איז אלץ פירושים אויף דעם אדער הרחבות אויף דעם אדער עס זאגט צוויי גרסאות פון די זעלבע זאך אז שוין דא ביידע, זאגן ביידע און אזוי ווייטער. סאו אונז הייבן אן בערך, לאמיר איך האב נישט די נומבערס פון די משניות ווייל די נומבערס פון משניות זענען נאט ארידזשינעל איך האב עס ארויסגענומען רבי יהודה הנשיא האט נישט געמאכט קיין נומבערס פון משניות ער האט נאר געמאכט פרקים אבער עס איז יא דא נומבערס אבער כמובן די משנה גייט על הסדר די משנה גייט אלעמאל אויפן סדר יא די ערשטע משנה הייבט אן פון ערב פסח יא מען עסט נישט און אזוי ווייטער נאכדעם מזגו לו כוס ראשון נאך א מחלוקת בית שמאי בית הלל וועלכע סדר מען טוט אקעי דאס איז אלס שאלה פון סדר הברכות יא נאכדעם. צווייטע משנה אדער דריטע משנה איז די משנה ג' מיין איך איז עס הביאו לפניו יא מען ברענגט מען ברענגט די מען ברענגט די די פארשפייז בעצם יא דאס איז די סדר הסדר זאג דיך וויאזוי א סדר דו ווייסט אז ס'איז דא קדש ורחץ איך זאג דיך וואס ס'איז קודם מאכט מען קידוש שטייט נישט גראדע אז מ'מאכט קידוש שטייט מען גיסט אן די ערשטע כוס. יו האוו טו רילייז דיס איז מעיקס מאר סענס ווען יו סעי די סטארי לייק דיס. וואס טוט מען? פסח ביינאכט אזוי, זאגט די משנה אזוי, מען דארף זיך צוגרייטן, יעדער איינער זאל זיך צוגרייטן פֿיר גלעזער וויין, היינט ביינאכט גיימער טרינקען עט ליסט פֿיר גלעזער, מ'קען טרינקען מער אויך ווען מען וויל, אבער עט ליסט פֿיר גלעזער, אפילו אן ארעמאן זיך טרינקען א בענקל מיט פֿיר גלעזער, אקעי וואס גייט מען טון מיט די פֿיר גלעזער? איז דאך כ'וואלט געזאגט ס'איז א נארמאלע זאך, אזויווי היינט אויף ענגליש רופט זיך עס א טאוסט, יא? מ'נעמט א גלאז און מ'זאגט אויף דעם עפעס, נאכדעם טרינקט מען עס, מ'מאכט נאך א גלאז, קען מען זאגן נאך א טאוסט, און אזוי ווייטער, דאס איז דאס איז וואט קידוש איז, רייט?

אוודאי. ס'איז א נארמאלע זאך, מ'עסט זיך אפ א סעודה, קודם מאכט מען א טאוסט, נאכדעם מאכט מען א מוציא, נאכדעם נאך א כוס, און אזוי ווייטער. וואס הייסט מיט די רייס? יא, דאס. זיכער, אבער וואס די גמרא זאגט. מען דארף זכור את יום השבת לקדשו, דערמאן די שבת, מיט א עכטע הזכרה, מיטן וויין, מיט. דו מאכסט א טאוסט, דערמאנסט שבת. בסדר, אבער דאס איז גוט. נישט קיין חילוק, ער פרעגט וואס איז די לימיט. דאס איז, דאס איז, און פסח מאכט מען נישט נאר איינס, אמאל שבת איז גענוג איינס, פסח מאכט מען פיר פון דאס, רייט?

טולין פטירות, חס ושלום א טאוסט איז הייליג, ווייסט וואס הייסט, אקעי לאמיר טרייען צו, לאמיר טרייען צו, דאס איז נישט קיין עכט, דאס איז נישט קיין קאטש, אקעי, ניין ניין איך בין מסביר די שכל דערפון, פשוטע, איך בין מסביר, איך בין מסביר פשוט, יא, אמן, נאכדעם, סאו קום אהער, איך וויל דיר זאגן א זאך. סאו, מ'קען דאך נישט נאר טרינקען, יא? דו אליין ווייסט אז ס'טרינקען אן עסן איז שיכרות, רייט? איז פירען, ס'איז נישט פאר נישט פאר נארמאלע טעג. שטייט אז די ביי חסידישע אידן טאר נישט טרינקען, דארפסט ברענגען, ווי זאגט מען עס ביי ליובאוויטש? פארבייסן, יא? א לחיים, א הערינג, א אוגערקע, כ'ווייס וואס.

דו עסט עפעס גלייך. הביא לפניו. דא שטייט אוודאי. אוודאי. קאפ עס אייביג. דו גייסט נישט קיין פארטיס קיינמאל. מען געט א פארשפייז. א סעלעד. א. יא. מען געט א סעלעד. מען געט עפעס. נאכדעם ביז ביז מען גרייכט די מעין סעודה. די מעין קאורס. מעין קאורס איז די ברויט מיט פלייש בעיסיקלי. דאס איז די סדר געווען. היינט איז ווייניגער ברויט. היינט איז די ברויט אויך א חלק פון די פארשפייז. אבער אמאל איז די ברויט געווען די עיקר. ברויט מיט פלייש. דאס איז די עיקר סעודה. און דעטס אלל דעטס וואט איט סעיז, ביי די וועי דזשאסט טו בי קלער, דאס שטייט אין די נעקסטע משנה, הביא לפניו, הביא לפניו איז נישט קיין הלכה, הלכה ויש לו הביא לפניו, איך פארצייל דיר, זעצט זיך אוועק, מען ברענגט אריין דער מטבל בחזרת, וואס חזרת? וועדזשטעבלס, יא, מען טינקט עס, ברענגט א טרעי פון וועדזשטעבלס, קומט מיט וועדזשטעבלס, עקזעקטלי, נישט ווייל ס'איז א זכר, ניין ניין, איך זאג דיך, יו אר גאוינג בעקווארד, איך זאג דיך די מעשה, איך ברענג נישט קיין קשיות ווייל דו זעסט אז מיין מעשה איז א סאך בעסערע מעשה ווי דיין מעשה. איך ווייס אז דאס דו זאגסט אבער נישט מ'קען איך קוק אין די משנה יא איך ליין פאר א משנה אקעי קוק איך ווייס אלע זאכן וואס דו נא מ'ברענגט מ'ברענגט אריין א וועדזשטעבעל איז א גוטע זאך צו אנהייבן א סעודה מיט ס'עפענט אויף די דאס איז א לייט זאך מ'הייבט אן מ'גיבט א סעלעד ס'איז א נארמאלע זאך נישט מ'דארף נישט דארף נישט קיין פסוק פאר דעם איז אזוי טוט מען.

עס ווענדט זיך אויב עס איז געווען די מקדש ברענגט מען די גופו של פסח על מצות ומרורים אזוי שטייט אין פסוק, היינט איז נישט דא קיין בית המקדש ווען אין משנה שטייט בערך וואס ברענגט מען מצה חזרת חרוסת, מצה מרור און חרוסת. יא אוודאי, ניין מען טאר נישט, טאר נישט, אוודאי מען דארף עס איז א דרך חירות עס איז נישט קיין עני עס איז נישט משוגע, קום ביי מיר אין סדר וועסטו זען, ברענגט א גרויסן טאץ.

יעדע מאל דו גייסט א קידוש האסטו די זעלבע שאלה, איך פארשטיי נישט, מ'מאכט א קידוש פאר יעדע שבת האט מען די זעלבע שאלה, איך בין אזוי וואריד. נו אויב נישט, מ'געבט זיך אן עצה, אדער מאך מיר אן. וואס איז די פראבלעם? על כל פנים ס'איז זיכער אז ווער ס'עסט פחות מכזית איז נישט יוצא, די רמב"ם זאגט בפירוש ביי די אז מ'איז מחויב צו עסן א כזית כרפס, יא מ'איז מחויב, ווייל אכילה איז נישט פחות מכזית, אויב ס'איז דא א דין אז מ'דארף עסן כרפס.

סאו נאו וכאן הבן שואל צדיק יו דזשאסט ריעלייזד די קשיא. דאס איז די ערשטע קשיא. און אויך די צווייטע און די דריטע. ניין. נאכאמאל, פאר מ'האלט נאך, נאך נישט געוואשן. ווער האט זיך געוואשן? שטייט נישט אין די משנה זיך וואשן. זיך וואשן דארף מען זיך וואשן. ס'איז פשוט, פאר מ'עסט ברויט וואשט מען זיך, ס'קומט נישט דא אריין, ס'נישט קיין ענין פון פסח. מאכן ברויט איז דאך נאך א מצוה, איז נישט? יא, ס'שטייט אויך מ'דארף מאכן א מוציא, און נאך דעס, כ'רעד נישט פון דעם. מ'דארף אויכעט זאגן וואטעווער, מ'דארף נאך אסאך, מ'דארף אויך מעשר'ן די אויב מ'איז אין ארץ ישראל, כ'מיין וואס קומט דאס דא אריין? מ'עסט, מ'ברענגט מצה, אקעי מצה דאס איז די ברויט, אויכעט אבער ס'איז א פאני ברויט, נארמאל ברענגט מען חמץ און מצה, און חזרת. די חזרת איז עפעס מאדנע, וואו האט מען יעצט געגעסן חזרת? ס'וויערד. חרוסת פארשטיי איך, חרוסת זאגט די משנה. ס'איז א געשמאקע דיפ. ביי די וועי חרוסת איז די זעלבע זאך וואס מ'האט איין דריי מאל געזאגט אזוי. חרוסת איז אויך די צווייטע מאל וואס מ'ברענגט, רייט? ס'איז די ערשטע מאל איז ער. נאבאנד. חרוסת איז א דיפ. נאר וואס דען? די ווייטער די אשכנזישע פרומקייטן. די רמב"ם זאגט בפירוש און שפעטער נעקסטע פרק אז מ'ברענגט חרוסת. יא. ס'איז א מחלוקת תוס' אפילו אין אשכנז געווען אידן אזוי געפירט. חזרת און מרור. חזרת און מרור אר די סעים טינג?

אבער ס'איז נישט, ניין נישט איך זאג עס. על כל פנים, מען ברענגט, סאו נאו יו ריעלייז דעט דיס איז וויערד, סאו די דרײַ, די זאכן וואס מען האט יעצט געברענגט, סאו עס איז באמערקט אז די דרײַ, סאו יעצט מען האלט שוין ביים סעודה, מען קען שוין טרינקען נאך א לחיים, מען האט שוין, מען האט זיך שוין אביסל אנגעגעסן, מען קען שוין, מען איז שוין גרייט פאר די נעקסטע טאוסט, יא? מזגו לו כוס שני, און גלייך איז דא, דא איז דא עפעס א מאדנע זאך. ס'דא דריי זאכן וואס זענען מאדנע, איטס ווערי סימפל, דיס טרי טינגס דעט ווי בראט אלל אוו דעם אר ווירד. וואס איז די צווייטע מאל חזרת? וואס האט יעצט געגעסן חזרת מיט חרוסת? אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים. די ברויט וואס מ'האט געברענגט עפעס מאדנע ברויט, נישט קיין נארמאלע ברויט, ס'איז ס'איז נישט ס'איז נארמאל אבער ס'איז נאר עפעס מיוחס און א גאנצע וואך איז דא אויכעט חמץ, היינט איז דא נאר קרעקערס, א יעדע וואך, יעדן טאג ביים סעודה ברענגט מען ברויט מיט קרעקערס, רייט? געדענקן, שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה, יא, מ'ברענגט נאר איין סארט ברויט, מיר זענען חשוב'ע מענטשן. וואס סארט ברויט? יא, קומט א טאץ מיט חמץ, מצה, ווער ס'איז וואס סארט, איינער האט ליב חמץ, איינער האט ליב מצה, יא. נישט אזויווי היינט וואס ס'קומט א אנדערע פעקעדזש מצות איז א גאנצע זאך, חמץ און מצה זענען סעם זאך. היינט איז נאר דא מצה, נאך א זאך, אויך איז פלייש, געווענליך קומט אלע סארט א גאנצע מיעט טרעי, היינט קומט נאר עפעס איין גרויסן, ביים קרבן פסח קומט נאר איין א גאנצע כבש דארט, ראשו על כרעיו על קרבו, צלי, ס'איז א שיינע, ס'איז א גוטע בארבעקיו אבער.

לייגן צו אינסטעד לייגן אז ס'איז א קשיא אויף מרור ווייל אונז זענען אונז אין יוראפ פלעגן נישט עסן מרור א גאנץ יאר היינט עסט מען יא ס'איז נישט קיין קשיא אבער אמאל פלעגט מען נישט עסן פלעגן זיי שטייט אין די מגיה כולו מרור פארשידענע דיוקים איט דאזענט מעיק סענס ווער נארמאלע מענטש וואס עסן א גאנץ יאר לעטעס יא די גמרא די גמרא טוישט שוין די טייטש דאן ביסט נישט די ערשטע איך זאג די טייטש פון די משנה די גמרא זאגט יא אזוי ווי מיך אז מ'עסט צוויי מאל מרור.

נאכדעם עס איז געווארן די מנהג אז אין ערגעץ עסט מען נישט צוליב די פסח און מאכט סענס די קשיא וואס איז א ווערי לעיט קשיא זעלבע זאך הסיבה מאכט נאר סענס ווען מען עסט נישט בהסיבה א גאנץ יאר דאס איז נאר מען קען זאגן כלומר מען מען קען דוחק זיין אבער פשטות איז נאט א ריעל קוועשען ווען איטס די נארמאל טינג די זעלבע זאך מרור איז נישט קיין קשיא שוין איי שטימט סאו יעצט יעצט לאמיר לאמיר זען דא עד כאן דא הייבט זיך אן די הגדה רייט דא הייבט זיך אן די הגדה און די הגדה איז ידיעה די, דא שטייט שוין, למשל דא שטייט שוין וכן הבן שואל, אדער וכן הבן שואל, נישט וכאן, וכן, אם אין דעת בבן אביו מלמדו, יא, סאו, ער דארף פרעגן, אויב ער פרעגט נישט דארף מען אים אויסלערנען צו פרעגן, דאס איז שוין א, דאס ווערט שוין א הלכה, דאס איז שוין נישט סתם א מעשה, אדער? סאו דא דארף מען פארשטיין, סאו דאס איז די ערשטע זאך, איך וויל זאגן דאס איז א וויכטיגע זאך, רייט? נאכדעם איז דא די תירוץ, סאו דא צוויי זאכן, די גאנצע הגדה איז נאר צוויי זאכן, די קשיא מיט די תירוץ.

אבער מען דארף פארשטיין אז ס'איז זיכער אז דאס וואס די סיבה פארוואס מען מאכט בכלל די מה נשתנה איז נישט כדי צו פארענטפערן פארוואס מען היינט גייט מען אין א קיטל רייט איטס בעקווארדס רייט מען גייט היינט א קיטל אז מ'זאל פרעגן די מה נשתנה רייט אויך דאס איז נישט פשוט אבער על כל פנים ס'איז זיכער אז די קשיא איז נישט פארוואס מען מאכט א אנדערע סדר סדר פון א גאנץ יאר פארוואס עסט מען מצה נישט דאס איז די קשיא רייט וואס איז די קשיא אה סאו פון דעם דארף מען דארף זיך בעצם דערמאנען די פסוק רייט און און דזשאסט טו אנדערסטענד וועגן דעם אין אונזערע הגדה האט אריינגעלייגט. א גאנצע שטיקל, ס'קומט פון א מדרש חזל, שטייט אין די ירושלמי, עס שטייט אין אנדערע מדרשים, ס'איז נישט קלאר פון וואו ס'קומט, אבער די גאנצע שטיקל פון כנגד ארבעה בנים דברה תורה וואס מען זאגט נאך נאך די מה נשתנה, איז בעצם א הסבר, ס'איז א שיעור, ס'איז נישט ס'איז נישט קיין חלק פון די הגדה, רייט? ס'איז נאר א שטיקל תורה. אסאך פון די הגדה, אה, כ'האב געוואלט זאגן, ער זאגט אזוי, ר' גאלדשמידט טענה'ט אז. אין די הגדה זעהן, איך האב געזאגט פריער, און כ'ווייס נישט ווער ס'איז געווען, אז ס'איז דא צוויי זאכן, ס'איז דא הלכות, אינסטראקשענס וואס מ'זאל טוהן, נאכדעם איז דא וואס וויאזוי מ'טוט עס, רייט? אין די משנה וועסטו זעהן, אפילו אין די משנה וועסטו שוין זעהן ביידע, דו קענסט לפיכך עס זעהן, און אין אונזער הגדה אויך איז דא אינסטראקשענס, ער זאגט, ס'איז דא דניאל גאלדשמידט האט געשריבן א זייער שיינע ספר אויף די הגדה, ס'איז מסביר די סטראקטשער פון די הגדה, נישט בעד, כ'ווייס נישט צו מ'קען עס קויפן דא, און ער זאגט. אזוי אז א הגדה איז בעצם א סידור, ער טרייט צו זאגן די סטארי ווי איז געקומען די ערשטע הגדה, פארוואס זאג איך דאס? כ'וועל מסביר זיין די פיר קשיות, אגעין געט קאנפיוזד באט אקעי. ער זאגט אז א הגדה איז בעצם א סידור, סא וואס הייסט א סידור? אגעין, סידור איז דא זייער זאכן, מען דארף זאגן, למשל אז קוק אין די משנה עס איז נישט געווען קיין סידור, נוסח הסידור, זיי מען מתחייב אפילו אין גמרא אין פסחים, ביי הבדלות דארף מען זאגן זיבן הבדלות און אזוי ווייטער, וויאזוי מען זאגט עס? לפי דעתי זאגן א נוסח, לפי דעתי, פארדעם אמאליגע צייטן צו זיין א שליח ציבור האט מען געדארפט האבן א תלמיד חכם, רייט? ביקאוז דער וואזנט א סידור יו קען דזשאסט סעי די טעקסט יו העוו טו נאו וואט די הלכה איז און דען מעיק אפ א טעקסט דעט מעיק סענס וויט אלל דאוז הלכות רייט? און די אלע מעשה'ס אין די גמרא אז איינער האט געזאגט מוציא האט מען געוויסט ס'איז אן עם הארץ וואס הייסט ער קוקט נישט אין סידור? ניין ס'איז נישטא קיין סידור ס'איז דא הלכות וואס מ'דארף זאגן און אויב איינער פארשטייט מאוסט פיפל קען דו איט יא אביסל אנדערש. מ'דארף יעדן טאג דארף מען יו האוו טו היט אלל דיס פוינטס צו זעהן די שכנא און די הלכה וואס מ'דארף היטן און דאס איז די משנה. און די זעלבע זאך יעצט ווען ראשונים בזמן הגאונים בעצם האבן אנגעהויבן שרייבן סידורים סינס טיל די גאונים איז נאו סידורים וואס אונז ווייסן רב סעדי' גאון רב עמרם גאון און אזוי ווייטער א שבת לפעד אביסל נאכדעם סאו און אלל די סידורים ביי די אלל די פירסט סידורים אר העוו באות אוו דיס טינגס זיי האבן אינסטראקשענס סאו דאס וואס היינט אין די סידור שטייט הלכות און מנהגים איז נישט קיין נייע זאך אלע אלטע סידורים זענען הלכות וסידורים און ס'מאכט אסאך סענס איף יו טינק אבאוט א סידור. ס'איז נאט ריעלי דזשאסט טעל די נוסח האמירה, ס'איז אויך צו זאגן וואס מ'דארף זאגן. איך געב דיך א הצעה, זאלסט זאגן, איך געב דיך א גוטע וועג עס צו זאגן, א שיינע נוסח. אבער איך געב דיך אויכעט, צריך לומר קדושת השם. צריך לומר מלכיות זכרונות שופרות מיט צען פסוקים, אזוי שטייט אין די גמרא, יא? וועלכע פסוקים? מ'קען זאגן וועלכע פסוקים מ'וויל. גראדע איך שרייב דיך די פסוקים. ווילסט טשוזן אנדערע פסוקים? קענסט טשוזן, יא? מפורש'ע משנה. נאך דעם איז דא חילוקים, אין נוסח ספרד שטייט דעי פסוק, נוסח אשכנז שטייט יענע פסוק, ס'איז נישט קיין שום מעכב. איז די זעלבע זאך אין די הגדה רבנית, וועסטו קוקן, למשל. אין אונזער הגדה נאך די מה נשתנה זאגט מען אפאר שטיקלעך וואס זענען הלכות, געהעריגע הלכות. מען זאגט נו כ'האב דא די הגדה, די ערשטע זאך א מעשה, איך ווייס נישט אפשר ס'איז א הלכה, און רבי אלעזר בן עזריה מזכירין, ס'איז א משנה אין ברכות, יא? ס'איז א הלכה, ווען מ'איז מזכיר יציאת מצרים, פארוואס איז דאס וויכטיג? דארף מען איינזען וואס קומט דא אריין, אבער ס'איז א הלכה וועגן ענין פסח, מ'דארף וויסן אז ביינאכט זאגט מען אויך שוין די זאך, זעלבע זאך יכול מראש חודש, דאס איז בלויז פלעין א הלכה, ס'נישט קיין. ס'איז דאך א דרוש פון די פסוק איטס יוספול אדער אדער ס'שטייט ווייל מ'דארף וויסן וואס צו זאגן אדער ס'שטייט זאגט דאך א יעדע סדר קומט מ'איז נישט מחויב צו זאגן אזוי ווי ס'זעט אויס אזוי ווי ביי אונז אינדערהיים אדער זאג עפעס אדער זאג עפעס ס'איז דא נאך א שטיקל וואס איך האב דא געוואלט זאגן איז א איז א הלכה אפילו דער כנגד ארבעה בנים ס'איז נישט קיין הלכה ס'איז א הסבר אויף די הלכה ס'איז נישט קיין הגדה ס'איז נישט קיין הגדה מיינט פארציילן די מעשה רייט דאס איז נישט קיין מעשה די אלע שטיקלעך דא די אלע שטיקלעך כ'מיין כ'מיין אז פון מעשה רבי אליעזר ביז מתחילה עבודה זרה זענען הלכות. אפילו אין שפעטער זאגן רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר רבן גמליאל האט נישט געזאגט מען זאל זאגן רבן גמליאל היה אומר רייט? ס'זעהט האט אזא פנים אזוי ווי דער איד וואס זאגט בשבת אומרים שבת רייט? אזא פנים האט אונזער הגדה באט ס'איז בסדר אזוי גייט עס שוין די משנה זעהט שוין אזוי אזוי אויס נאט נאט לייק ווי אינווענטעד איט אבער דאס איז וואס ס'איז פארוואס שטייט עס אין די הגדה? ווייל מ'דארף וויסן צו זאגן שלשה דברים האלה די הגדה האט נישט באטראכט אז דו גייסט זיין אזוי סטופיד אז דו גייסט נישט כאפן אז מ'דארף אז דאס איז נישט קיין זאך צו זאגן דאס איז א זאך וואס מ'זאל זאגן. באט דאס איז משמעות פון די הגדה. ניין.

עבדים היינו, איך זאג דיך, וכל המרבה לספר, אפילו וכל המרבה לספר ביציאת מצרים איז אויך א הלכה, מצוה עלינו איז אויך א הלכה, מ'דארף זאגן עבדים היינו לפרעה, עד כאן, נאכדעם דארף מען זאגן מתחילה עובדי עבודה זרה, מ'דארף נישט זאגן מעט, אקעי איך פלי איך פלי צו אריין, על כל פנים לעטס גאו בעק, לעטס גאו בעק טו ווער איי עם, לעטס גאו בעק טו ווער איי עם, סאו אונז האלטן דא, ס'איז דא וכאן הבן שואל מה נשתנה, אקעי, וואס איז די, וואס איז די שאלה אבאוט, מיר האבן געזאגט ס'זעהט אויס, און אזוי לערנט מען אסאך מאל אין חדר אין די גמרא, אז דאס איז א שאלה פארוואס עסט מען דאס פאר די מנות ניסן, באט דעטס נאט טרו. די שאלה איז א ביגער שאלה, די מאר אימפארטענט שאלה. און ווי קומט די שאלה? עס קומט פון די פסוק, אזוי פאר דעם האב איך דיך דערמאנט, און מער א סיידנאוט, פאר דעם דערמאנט זיך די הגדה פון די פיר פסוקים אדער פינף אדער דריי, איטס נאט ריעלי פאר, איטס אידער טרי אר פייוו, פסוקים וואס דארט שטייט אז יונגלעך גייען פרעגן שאלות, קינדער גייען פרעגן שאלות, מען גייט זיי ענטפערן, יא? יא? און איך האב געשריבן א צוויי אדער דריי א שיינע ספר אויף פסח. סהייסט פסח ככתוב סאיז נישטא צו באקומען אויך נישט בעזר השם און דארט קען מען זעהן זייער קלאר אז ס'דא דארט א חלק וואס הייסט שאלת הבנים לאמיר עס טרעפן אה פינעף ניין סאיז פיר פעידזשעס על כל פנים. און דארט שטייט סיפור יציאת מצרים די בנים רופט זיך עס, ענד דערס ריעלי פאר, דערס פאר, איי קאונטעד פייוו היר, באט דערס ריעלי פאר טיימס דעט איט סעיז אז די קינדער גייען פרעגן און מען גייט זיי ענטפערן. יעצט לאמיר נאר מסביר זיין וואס אלע, וואס איז משותף די אלע פיר זאכן. יא די הגדה זאגט א שיינע תורה, פארוואס שטייט פיר מאל? ווייל ס'דא פיר סארט קינדער, דאן דארף עס זיין תירוץ. אקעי דאס איז די בעיס. שיינע ווארט, א גוטן פשט. אבער דאס איז נישט די עיקר, דאס איז נישט, אגעין, וויר געטטינג סטאק אין א דיטעיל, רייט? וואס איז די קשיא? וואס איז די פראבלעם? וואס איז די פרעגן זיי? וואטס די פראבלעם? רייט? סיי די חכם סיי די רשע סיי די חכם סאמטינג איז שעירד ביטווין אלל דיס פיפל וואס דאס איז די עיקר זאך רייט? און וואס איז עס? עס איז זייער קלאר אין פרשת בא קען מען זעהן זייער קלאר און אויך אין פרשת ואתחנן זייער קלאר זעהן זייער קלאר אין פרשת בא קען מען זעהן שטייט אזוי משה זאגט פאר די אידן גייטס מאכטס קרבן פסח און דעי וואס וועט זיין מיט דעם דער אייבערשטער וועט זען די קרבן פסח ופסח השם על הפתח ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם און דאס וועט זיין די הצלה פון די קרבן פ פון דאס איז דאס יאר שנה ראשונה יא די ערשטע יאר פסח די ערשטע פסח איז געווען קרבן פסח מען איז ארויס פון מצרים מען דארף נישט מסביר זיין וואס איז די פסח רייט עוועריוואן אנדערסטענדס וואט די קרבן פסח איז פאר רייט דעמאלטס איז געווען ממש על ידי זה גייט די אייבערשטער זען די בלוט אדער אפילו ער וועט זאגן מען דאנקט דאנקט די אייבערשטער אויף דעם כ'ווייס על כל פנים ס'איז פשוט ס'איז נישט קיין שום שאלה וואס די קרבן פסח פון די ערשטע יאר איז קיינער איז נישט מסופק רייט.

וואט די העל אר יו דואינג? דו שפריצט בלוט אויפן טיר, אקעי לפי הלכה טו שפריצן נישט בלוט אויפן טיר, אבער מען שעכט א קרבן פסח, וואס איז דאס? וועסט אים ענטפערן, וואס וועסטו אים ענטפערן? ואמרתם זבח פסח הוא לה', דאס איז א קרבן פסח, וואט איז א קרבן פסח? ס'גארנישט צו ענטפערן, אה וואס פסח? אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנגפו את מצרים, ואת בתינו הציל. איז לכבוד דעם מאן קענסט דאך, און פירט אויס, פירט נישט אויס, לכבוד דעם מאן קענסט דאך אלעס זיין צו דאנקען דער אייבערשטער אז ער האט איבערגעהיפט אדער רחמנות געהאט אויף די אידישע הייזער אין מצרים און אונז געראטעוועט. שטימט? סאו יעצט. וואס? רחמנות איז געווען ער האט זיי געהארגעט נישט. ס'איז דא א מחלוקת צו פסח מיינט רחמנות געהאט אדער פסח מיינט איבערגעהיפט אבער דאזענט מעטער. פסח טייטש רחמנות. יא אזוי זאגט רשי. אקעי איך מוז יעצט יא. פסוח גנון פסוח והמליט. על כל פנים יעצט לאמיר נישט איך וויל נישט דאס איז נישט די אישי. סאו אין אנדערע ווערטער, לאמיר נאר מסביר זיין אביסל בעסער וואס איז די, היינט האב איך אינדערפרי האב איך געלערנט מיט יואליש געהאט א מחלוקת וועגן דעם, וועגן דעם וואס מיינט עכטע קשיא, אבער איך זאג וואס איך האלט, וואס איז מיך פשוט, אז עס שטייט אין ואתחנן נאכאמאל די אויך די קלארסטע, צוויי קלארסטע פלעצער ווי עס שטייט די שאלה תשובה איז אין פרשת בוא און אין פרשת ואתחנן, סוף ואתחנן כי ישאלך בנך לאמר מה העדות והחוקים והמשפטים אשר צוה ה' אלוקינו אתכם, דאס רעדט נישט נאר וועגן מצרים, פסח ביי די וועי, ס'רעדט וועגן כל התורה כולה. ואמרת לבנך עבדים היינו ויתן ה' ואותנו הוציא משם ויצונו לעשות, פארוואס טוהן זיי מצוות? ווייל די אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען פון מצרים האט עס געהייסן טוהן, דעטס א מאר דזשענעראל ענסער באט די קוועשן, אדער ענק ווילן זעהן נאך א קלארער איך האב שוין געזאגט אמאל די יהושע דא? כ'פיל אז איך זאג עס איבער. יא יא, האט גערעדט וועגן יהושע דא די מעשה. רייט, וועגן ישעי', סאו כ'דענק נישט אויב כ'האב עס געברענגט דא, מ'דארף מ'דארף עס אריינשרייבן. כ'מיין אין די נייע ווערזשען שטייט דא די שאלה פון יהושע רייט, סאו ס'איז זייער קלאר, ס'איז זייער קלאר, לאמיר עס זאגן אנדערע ווערטער, ס'איז זייער קלאר פון יהושע דא, דאס איז ווערי סימפל. ליינט אין די אנדערע ווערטער דארט אויף ווייזען וואס מיינט א זכר האו איט ווארקס רייט די ווארט איז די שאלה איז די שאלה פון די קינד פארוואס פרעגן די קינדער וואס די קינדער פרעגן א שאלה ווייל די קינדער זענען די מיינט צו זאגן די נעקסטע דזשענערעישאנס וואס זיי זענען נישט געווען אין מצרים זיי ווייסן נישט וואס פארוואס מען מאכט פסח איט סאונדס וויערד טו דעם מ'קען אפילו פרעגן נאך בעסער די קשיא אזוי ווי יואליש האט געטענהט אז דאס איז די עיקר קשיא רייט אז פסח אין מצרים האט געמאכט סענס ס'איז כדי די אייבערשטער זאל זען די בלוט היינט מאכט עס נישט קיין סענס ס'איז סתם

ענקערע אייניקלעך וועלן גיין פרעגן, גיין ענק כסדר איבערגעבן די מעשה פון יציאת מצרים נאכדעם, סאו לאמיר פארשטיין, לאמיר מיך נאר מסביר זיין, לויט דעם, די ערשטע פשט וואס איך זאג, דאס איז שוין נישט אפילו נישט די משנה, דאס איז די דרש, לויט דעם איז די שאלה נישט קיין ריעל שאלה, רייט? נישט פשט אז די יונגל גייט פרעגן און מען גייט אים ענטפערן, ער האט א קשיא מיט א תירוץ א גאנצע שטיקל גמרא, רייט? וואט איט'ס טרייענג טו סעי איז, אזוי ווי איך האב געזאגט אנדערע מאל, דעטס די לאגיק, דאס איז די שכל פון א זכר, עווערי זכר ווארקס לייק דעס, רייט? וואטס די פוינט אוו א זכר? ווייל אונז ווייסט מען דאס איז די טבע טבע פון פון קאלטשער איז אז זאגן מעשות האלטן זיך נישט מעשות האלטן זיך בעסער מיט א קשיא רייט מענטשן האבן א מנהג ווי אבשלום האט האט געזאגט ער האט נישט געהאט קיין קינדער נישט איבערגעלאזט קיין קינדער האט ער געמאכט א מאניומענט יד אבשלום יא שטייט אין ספר ש ספר אין סוף ספר שמואל יא נאך בחייו האט ער געמאכט א מאניומענט און פאר דעם איז דא אויב ס'איז אויב ס'איז יענער איך ווייס נישט און מ'גייט צו דעם גרויסן פאני מאניומענט און מ'פרעגט וואס איז דאס אה ס'איז געווען אמאל א מענטש אבשלום רייט נישט אז מ'דארף אויפשרייבן אויף דעם יד אבשלום. פארקערט, אן אויפשרייבן ארבעט עס בעסער. ווען מען שרייבט אויף, אה, כ'ווייס דאך שוין, מ'קען עס שוין אויסמעקן. ניין, דער איז סאמטינג דעט מעיקס נאו סענס, דעטס וויי איטס אימפארטענט פאר טינגס נאט טו מעיק סענס פאר קולטשער טו סורווייוו, נאו קולטשער סורווייווס איף עווריטינג מעיקס סענס. אקעי, דאס איז נישט די היינטיגע שיעור, דאס איז א פריערדיגע שיעור. שוין, יא. די מאר טינגס דעט מעיק נאו סענס אין יור קולטשער, די מאר טשענסעס איט העז אוו סורווייווינג. אקעי, פאר ווייטער. פאר ווייטער, עקזעקטלי. פאר ווייטער. פאר ווייטער. פאר ווייטער. סעלינג קולטשור. איך ווארט דאס דארפסטו מאכן א נאוט פאר זיך, מאך א נאוט און שרייב וועגן דעם. אבער אזוי ארבעט א זכר. אט דאס איז, און פאר דעם איז דא א שאלה. פאר דעם א שאלה, די שאלה מיינט ס'דא ווייל אין אין די פסח אין די עשיית פסח שטייט דאך נישט וואס ס'איז, רייט? איטס דזשאסט א סטארי, איטס דזשאסט א טינג דעט ווי דו. אלא מאי, איז דא א קשיא, אלע קינדער גייען פרעגן, די נעקסט דזשענערעישאן, מ'גייט פרעגן, ס'פרעגט זיך א שאלה, רייט? ס'מיינט נישט שטייט מ'פרעגט, ס'פרעגט זיך א שאלה, וואס איז דאס? ויש לומר, אה, דאס איז א, אונז דאס, אונז צו דערמאנען אז אונז זענען געווען עבדים.

אז מען מאכט נישט קיין ברכה אויף סיפור יציאת מצרים. איינער האט געפרעגט פאר די ראש א קשיא, תשובת הראש, איך האב עס געברענגט דא ארויסגעפרינט, פעימאס תשובת הראש, און די רשב"א, זיי אלע זאגן ענליכע זאכן, איך האב עס נישט נישט אין ענקער צעטל, אין א אנדערע צעטל, איך האב געשיקט א לינק אין די גרופ, איך האב געמיינט אז יעדער איינער גייט שוין קענען אויסענווייניג. טענה'ט דאס איז מיין חמץ שבעיסה. יא, סאו ס'איז דא א ראש, דא איז עס, תשובת הראש, כ"ד. שטייט אזוי, פארוואס מאכט נישט קיין ברכה אויף די הגדה? דאס איז געווען א קשיא, די אלע מפרשים, די ריטבא, די רשבא, אלע פרעגן די קשיא, וואס איז דאס אז מ'מאכט נישט קיין ברכה? אויף א מצוה, אויף על אכילת מצה מאכט מען, על אכילת מרור מאכט מען, אפילו ס'איז א דרבנן, על לספר יציאת מצרים דארף מען, מען דארף מאכן. האט דער ראש געזאגט, וואט אר יו טאלקינג אבאוט, וועלכע מצוה? קיינמאל נישט געהערט דערפון. איז דא א מצוה צו פארציילן וועגן יציאת מצרים? ווי שטייט עס דעם מצוה? אפשר זאגסטו מיר? ווי מיר דרייען זיך ארום? וועגן ווי אין די תורה?

אז מען לייגט תפילין כדי לזכור יציאת מצרים און אזוי ווייטער, דאס מיינט נישט אז מען זאל פארציילן, דאס מיינט אז די תפילין דערמאנט אונז פון יציאת מצרים. ווער זאגט אז ער רעדט וועגן די מצוה פון זאגן, אפשר רעדט זיך פון מצוה פון טון.

לויט פשוטו של מקרא זאגט דער ראש ס'שטייט נישט אין מיין תורה אזא מצוה. און נישט אין גמ' שטייט עס אויך נישט ביי די וועי. שטייט אין הגדה של פסח. די גאנצע כולנו חכמים שטייט אין. די גאנצע כולנו חכמים איז א לשון פון הגדה של פסח. קיינער ווייסט נישט פון וואו עס קומט. כ'מיין עס איז הגדה של פסח. אבער ס'איז נישט. ווי אלט איז עס געשריבן? ס'איז הגדה פון סאם טיים. יא, אבער ער האט נישט געהאלטן אז מ'קען לייען פון אים מערכות. יאך וואס די קענט מיין איין מינוט לאמיר הערן וואס די רש י זאגט נאכדעם וועסטו ברענגען קשיות אדער ווען די אנדערע א שטיקל מכילתא פרעגסט א שאלה וואס מיינט די מכילתא מיר ווילן פארשטיין די רש י זאגט אז די דאס וואס שטייט אין די תורה זכור אויף פסח זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים איז די זעלבע זאך וואס שטייט זכור את יום השבת לקדשו איז דא א מצוה מדאורייתא צו זאגן אז ס'איז שבת ניין ניין נישט דרבנן זאגט פשטות דער ראש האלט נישט אזוי רמב ם זאגט אז דאורייתא ניין דער רמב ם זאגט אזוי פשטות איז נישט נישט גערעכט דער רמב ם זאגט אזוי רוב ראשונים האלטן נישט אזוי רוב ראשונים האלטן אז קידוש איז דרבנן ניין ניין נאך זאגן איז דרבנן ניין פשוט זכור את יום השבת מיינט נישט דאס.

איז נישט, ער ווייסט אז איז דאך גוט, איז דאך זיכער, איז ארבעט עס זיכער גוט די זאך, איך מיין איטס ווארקינג, איף איטס ווארקינג איטס דאונט בראוק דאונט פיקס איט, וואס פעלט דאס אויס? רייט? סאו יו העוו א רעספאנסיביליטי צו זאגן פאר דיינע קינדער אויב ער פרעגט. זייער גוט, אין אנדערע ווערטער די דארפסט מאכן די פאני זאך פון פסח וואס האט נישט קיין פשט, און דאס גייט העלפן, אויב ער ווייסט ווייסט ער, אויב נישט קענסטו מסביר זיין.

ביי די וועי, דשאסט טו בי קלער, ס'שטייט נישט אין דער גמרא אז אם אין לו בן שואל את עצמו, ס'שטייט אפשר אין איין פלאץ, אין די משנה שטייט עס זיכער נישט, שטייט אם אין דעת בבן אביו מלמדו, שטייט, די רמב ם זאגט יא אזוי, די רמב ם זאגט אז מען דארף זיך אליינס פרעגן, חכמים, שטייט אין די משנה חכמים שואלין זה לזה, דאס שטייט אין די גמרא? דאס שטייט אין די גמרא, ס'שטייט נישט אז אז שואל את עצמו, דשאסט טו טו בי קלער. קען, מען דארף פארשטיין אפשר די שואלים זה לזה, איך האב א פשט אויף דעם, אבער.

דעטס וואט די חכמים אר דואינג אלל נייט, כל אותו הלילה זאגט די רמב ם אין יענע נאכט. דעטס סאמטינג ניו פאר די חכמים, מאכט סענס. יא, אוודאי. מ'איז געזעצן פסח ביים סדר. מ'איז געזעצן פסח, ס'שטייט נישט לספר, ס'שטייט מפרש אין תוספתא, מעשה מיט ר' גמליאל וואס איז געזעצן מיט בית זונין, און ער האט געזאגט א גאנצע נאכט הלכות פסח. זאכן וועלכע.

איז וואס עס שטייט אין די פסוק, איז וואס עס שטייט אין די פסוק אז מען פארשטייט נישט וואס איז, און מען פארענטפערט זיך די קשיא, צו מען פארענטפערט עס בדיבור, צו מען לייגט א לאנגע מעשה אדער א קורצע מעשה, וואטעווער יו וואנט, און אויף דעם קען מען זייער גוט פארשטיין אויך די די ברייתא אדער די מימרא וואטעווער, די די די דרשה וואס רעדט פון פיר קינדער און פיר קשיות, אזוי ווי אונז האבן געזאגט, חכמים האבן אנדערע קשיות, קליינע נארישע קינדער מענטשן האבן אנדערע קשיות, זייער גוט, דארף מען מסביר זיין.

ער האלט ער דארף אים באדאנקן, אה שוין האט געהערט ער זאגט די הגדה, קענסט ברענגען מענטשן, קענסט ברענגען שלחן עורך, אזוי שטייט אין די מעשה מיט ר' נחמן. סאו על כל פנים, דאס איז די פשוטע זאכן, יעצט מ'קען עס זאגן אביסל בעסער. קענסט זאגן אביסל בעסער אדער אדער צולייגן די נעקסטע זאך רילי? אפשר וויל איך דזשאמפן צו ר' גמליאל איך בין נישט זיכער. קענסט זאגן אזוי. אז סאו איך וויל דארפן דארף צולייגן נאך איין זאך, די חכמים האבן יא פארשטאנען, עס זעהט אויס אז זיי האבן יא פארשטאנען אז די צייט עס צו טון איז אזוי ביים סדר, אזוי ווי דאס בשעה שיש מצה ומרור, איך ווייס נישט אויב דאס מיינט עס, אבער על כל פנים אז ס'איז דא אזא אזא מעמד שאלה ותשובה איז נישט פשוט טייטש פון די חומש, דאס איז זיכער נישט פשוט טייטש פון די חומש, אבער ס'איז ס'מאכט סענס, אויב ס'איז אזוי אויב ס'שטייט אין די חומש אזא ענין מאכט עס סענס אז ביים סדר זאל זיין אזא צייט וואס מ'פרעגט די קשיות און מ'ענטפערט די תירוצים, און איך האב מסביר געווען פארוואס פונקט דען איז די צייט און אזוי ווייטער. ס'איז נאר אבער ס'איז פשוט נישט די מצוה, ס'איז אזוי ווי א, איך האב נישט קיין גוטע דוגמא פאר דאס, איטס לייק אן המחשה פון די פון די זאך וואס שטייט דארט, ס'איז אזוי ווי א, מען שפילט עס אויס וואס ס'שטייט, די שאלה מיט די תשובה, אבער ס'איז נישט ס'נישט די חיוב. סאו וואס איז די חיוב? כ'האב דיר געזאגט פריער וואס די חיוב איז, צו עסן מצה. ניין, חוץ פון דערציילן. לפי דעת הרא"ש, לפי דעת הרא"ש שטייט נישט, זאג, ס'איז נישט דא אזא חיוב. דער רא"ש און אלע אלע מוני המצוות פאר דער רמב"ם און דער גמרא האבן נישט געהאלטן האבן קיינמאל נישט געהערט פון די מצוות סיפור יציאת מצרים. יעצט די חכמים אבער האבן יא געוואלט מען זאל זאגן נאך מער אביסל מער אביסל מער אזוי ווי ס'שטייט עס באמערקן און אין די משנה שטייט שוין דאס יא פאר די דאס איז דאס איז די רמז פון די כנגד ארבעה בנים אין די משנה שטייט צוויי זאכן אם אין דעת בבן אביו מלמדו וואס הייסט אביו מלמדו ער לערנט אויס צו פרעגן רייט ער זאגט אים אז דאס איז נישט דו האסט א קשיא. איז אביו מלמדו, אדער ער לערנט אים אויס די מה נשתנה, וואס ווייס איך. און נאכדעם שטייט נאך א זאך, לפי דעתו של בן, נאך דעם מה נשתנה שטייט לפי דעתו של בן אביו מלמדו. שטייט צוויי מאל, ווער האט געזען? אין די ערשטע קאלום און די צווייטע קאלום. קיינער קוקט נישט אריין, קיינער דארף מען גלייבן מיך.

דאס איז א אנדערע מלמדו. ניין, נאכאמאל. דער ערשטער אביו מלמדו איז ער לערנט אים אויס א קשיא. אדער די מה נשתנה אדער א אנדערע וועג צו פרעגן די קשיא, איך ווייס נישט. לפי דעתו של, אם אין דעת, אם אין דעת בבן, יא, אם אין דעת בבן. ס'דא צוויי זאכן. ס'דא אם אין דעת הבן, ער האט נישט קיין שכל צו פרעגן. ער ווייסט נישט וויאזוי צו פרעגן. לערנט מען אים אויס צו פרעגן. יא. נאכדעם שטייט, וואס איז די תירוץ באקומט ער? לפי זיין דעת באקומט ער א תירוץ. אביו מלמדו, תירוץ פון די קשיא. מלמדו תורה, מלמדו. הגדת יציאת מצרים יעצט וואס איז דער לימוד יעצט אבער יעצט די משנה טראכט דיס איז די נעקסט סעקאנד אימפארטענט טינג דעט איי העוו טו טעל יו טונייט און דעטס אלל די משנה טראכט אז ס'איז זיכער דא א וועג אדער א סדר אפשר אפילו מדאורייתא כ'מיין צו זאגן פון די תורה נישט מדאורייתא וויאזוי צו זאגן די אויסצולערנען די די מעשה אקעי וואס די בעסטע וועג צו אין אנדערע ווערטער אין אנדערע ווערטער לאמיר זאגן אין אנדערע וועג די מצוות זענען כדי צו לערנען די מעשה אדער די זאך פון יציאת מצרים.

איך קען אים ברענגען א הילף פארן קינד און אים ווייזן די פיקטשער, דאס איז איין זאך וואס מען קען טון. אבער נאו איי טינק אוו א טעקסט, רייט? אונז זענען דאך אידן, אויב מ'לומד'ט, איף יו לערן און און דארט שטייט, א קינד א תינוק איינער וואקסט אויס גלייך היינט נאר מ'לערנט תורה צו הלכה למעשה, ווי יוז פסוקים וויר דזשוס און דאס, ממילא די חכמים האבן אלע געקענט די תורה שבכתב זייער גוט, דעי אלוועיס טינק אין די טערמס אוו וויטש פרשה אין די תורה. ווען איי עסק די קוועשן וואס אונז לערנען איז אנאדער וועי אוו סעיאינג וויטש שטיקל חומש זאל איך אים ווייזן אקעי סא איף יו ריעד עני מדרשי חזל יו סי דיס איז האו דעי טינק אבאוט עווריטינג וואס איז נישט פארהאן אין אנדערע ווערטער איים גאנע יוז א טעקסט אונז זענען נישט קיין מענטשן וואס פארציילן מעשה'לעך דאס איז מדרשים אבער די מדרשים זענען געבעיסט אויף טעקסט וועלכע טעקסט זאל איך אים אויסלערנען איך וויל אויסלערנען פון מיין בעל תלמוד רבן גמליאל האט א אנדערע שיטה אדער נישט דארף מען איינס זיין איך האב אויך א שיעור וועגן דעם א מחלוקת. אבער וואס איז וואס איז וואס איז א טעקסט? וואס איז א שטיקל חומש? עס איז נאר דא איין טעקסט, ביי די וועי דער ריעלי איז אנלי וואן ספר אין די ווארלד רייט? די בייבל דע בוק רייט? ס'איז אנלי וואן בוק אין די ווארלד רייט? מ'טאר נישט קוקן די אנדערע בוקס כ'וועל מסתמא אן מיין חלק לעולם. עס איז נאר דא איין בוק אקעי? דאס איז זיכער. נישט דא קיין מדרשים, די מדרשים אר אין מיי העד רייט? אדער מ'גייט צו א ישיבה לערנט מען די מדרשים אויסענווייניג רייט? נישט געשריבן גארנישט רייט? דאס משנה יו העוו טו רימעמבער משניות אר ריטן ביפאר עווריטינג עלס רייט? נישט דא גארנישט אנדערש אויף די וועלט אדער משניות האט מען געזאגט בעל פה יא? סאו איך פרעג דיך א שאלה איך וויל אויסלערנען מיינע זין איך וויל לערנען מיט מיינע קינדער נאו איי דאנט האוו אלל נייט רייט? ער גייט באלד איינשלאפן.

זאג נאך איין פסוק, כ'דארף דאך פארציילן א מעשה האסט אים, לעט מי גיוו יו א בעיסיק טינג, ביי די וועי, א סטארי, אריסטאטל אלרעדי סעד דיס רייט, א סטארי האס טו האוו א ביגינינג א מידל און א ענד רייט, אדערווייז איט דאזענט האוו א דין סטארי, רייט, סעיז אין די רעטאריק, עוורי וואן אנדערסטענדס א סטארי האס טו האוו א פראבלעם, א קאנפליקט, און א רעזעלושען, יא? האסט געלערנט אין חדר?

אר טו טיימס די פראבלעם ענד די רעזעלושען ענד דערפאר איי האב טו גיוו לייק א בעקגראונד פראבלעם רעזעלושען דעטס האו מאוסט סטאריס ווארק רייט סטארי ארק איי האב טו העוו אלל דיס אז נישט איז נישט קיין גייסט נישט כאפן וואס גייט פאר רייט סאו דו טרעפסט מיך א טעקסט פון די תורה וואס קען דאס טון איי טשעלענדזש יו טו פיינד אין כל תורה כולה א בעטער וואן דען פרשת כי תבוא קאוז איי העוו וואן דעטס בעטער יא אוו קאורס אקעי לוק טרו די תורה אקעי סאו איך האב א איי דאנט האוו טו טשעלענדזש יו איך קען קוקן אין מיין בוק. כ'דארף כ'דארף דריקן נאך די בוק, כ'דארף ענק דריקן מער. אה, כ'האב דערווייל, כ'דארף דאך דריקן, איך זיץ קוקן דא, כ'דארף דאך דריקן מער און ענק אויסטיילן נעקסטע וואך. אדער פארקויפן, כ'ווייס נישט. סא, אין מיין בוק שטייט אזוי, איך האב געמאכט א ליסט פון די אלטע הגדה של פסח, ער פרעגט אז די עלטסטע הגדה של פסח איז. טענט סענטשרי, סא. די עלטסטע כתב יד. דאס איז געווען פאר דעם. אקעי. אבער איך האב געמאכט, איך האב געקוקט אין חומש, און איך האב געטראפן די עלטסטע הגדה של פסח. דו יו נאו הו סעד די פירסט הגדה של פסח? משה רבינו. יא, און ווען? פאר וועמען? וועם האט ער עס פארציילט? פאר די אידן. די אידן דעט ווער דעיר דעי דידנט האוו טו בי טאלד סטאריס, רבונו של עולם. נאו, איז א לעיטער סטארי. איי האב וואן ביפאר דעט.

באט ס'איז דא עטליסט, איך האב נישט געציילט, איך ווייס נישט, עטליסט זיבן אכט אנדערע מאל שטייט אין די תורה די מעשה, דו ביסט מיסינג נאמבערס. איט דאזענט סעי דעט הי סעד, הי סעיז אבאוט וואט הי ספאוק, איט דאזענט סעי וואט הי סעד, וואט הי סעד. אקעי. גערעכט, איז נאט א קוואוט. ווי איז עס? איך וויל זעהן וועלכע לשון שטייט איי מיין עט ויאמר אל משה ויצחק ויצא משה ויספר ער האט פארציילט סיפור יציאת מצרים יא ער האט אים פארציילט דאזנט סעי וואט איז איטס טרו באט איט דאז סעי די טו די מעין טו פראבלעמס ביי די וועי יו נאוטיס דער איז א פראבלעם ענד א סעלושען כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם השם ער געבט דיך א שטיקל סטראקטשער אקעי באט על כל פנים דעטס טאקע נאט אינאף סאו איף יו לוק אין

איי קען גיוו יו מאר באט איי קען גיוו יו די ערשטע מאל וואס שטייט איז כי ישאלך כי יאמרו אליכם בניכם זאגסטו ואמרתם זבח פסח הוא להשם דעט דאזנט האוו א סטארי רייט דעטס שיטת רבן גמליאל דעט פסוק אין פרשת בא שטייט נישט א מעשה ס'איז די שיטת רבן גמליאל און מ'פארציילט נישט קיין מעשה מ'זאגט נאר וואס די פסח איז ואמרתם זבח פסח הוא להשם אשר פסח

פרשת בכורים, ס'איז נישט, ס'איז מאוסטלי פאוקעסד אן די בכורים, באט. על כל פנים, אין מיי אפיניען דער'ס טו ווערי גוד סטאריס, ענד בויט' אוו דעם ווי סעי אין די הגדה, דזשאסט טו בי קלעיר. אונז האבן צוויי פרשיות אין די הגדה. בויט' אוו דעם אר מתחיל בגנות ומסיים בשבח, באט בויט' אוו דעם אר פרשיות אין די תורה. נו וועלכע צוויי מעשיות זאגן אונז אין די הגדה פון די חומש? ארמי אובד אדער? ניין דאס איז דא, דאס שטייט דא. אנדערע אנדערע. אין די גמרא שטייט אז מ'זאגט עס. די גמרא זאגט לויט איין שיטה אז דאס מיינט מתחיל בגנות ומסיים בשבח, רייט? שטייט דאך אז דיין זון גייט דיך פרעגן וואס איז געשען, יא? גייסטו אים זאגן א מעשה, א לאנגע סטארי, איטס א לאנג סטארי, ס'שטייט אזוי.

ס'איז דא א איד וואס ער וויל פארציילן פאר זיין זון די מעשה פון יציאת מצרים, און ער קען נישט סתם רעדן, אידן רעדן נישט סתם, זיי זאגן פסוקים. ס'איז די אנלי טו פסוקים אין די ווארלד דעט הי קעד יוז. דער מעיבי מאר, באט דיז אר סיעם טו בי די בעסט. וואן איז עבדים היינו, וויטש ווי דאנט סעי די האול אוו איט ביי די וועי, טו בי קלעיר, ווי אנלי סעי די פירסט לייק טרי ווארדס אוו איט, פאר סאם ריזען. און ס'קען זיין אז אונז זאגן נישט, כ'ווייס נישט פארוואס, מ'דארף טראכטן וועגן דעם, אבער אונז נוצן עס עטליעסט. ויוציאנו השם אלקינו משם. ביד חזקה און און דעטס ווער ווי סטאפ, איטס מיסינג די רעסט אוו די סטארי אווער דעיר ווי דאנט רילי יוז דעט, ווי אנלי יוז דעט פאר לייק האלף וועי קאוז ווי דאנט רילי פסק'ן דעט דעט שיטה אזוי זעט אויס אדער אדער איך ווייס נישט פארוואס מ'דארף טראכטן וועגן דעם. דאס איז איין פלאץ באט נאו דער'ס אנאדער פלעיס און נאט אנלי איז דער אנאדער פלעיס איז נאט די אנלי פלעיס אין די תורה ווער איט סעיז די ווארד דעט איז א הגדה די ווארט הגדה של פסח ווי קומט עס? הגדה של פסח. וואס איז די הגדה? הו מעיד איט אפ? שטייט אין די גמרא הגדה איז א ווארט פון ווער אין די גמרא שטייט די ווארט הגדה? אגדתא. וואס איז די הגדה של פסח פון? פרשת כי תבא, א מפורש'ע פסוק, קומט א איד אין ארץ ישראל, ביי די וועי, דזשאסט טו בי קלעיר, דיס איז די ענד אוו די סטארי אוו יציאת מצרים, רייט? ווי מעסט, ווי מעסט איט אפ, ביקאוז ווי גאט אוט אוו מצרים, אוט אוו ארץ ישראל, נאו ווי האו טו טשעינדזש די סטארי. באט די אריגינעל, יציאת מצרים מיינט אנקומען צו ארץ ישראל, נישט ארויסגיין פון מצרים ענד. אזוי שטייט אין דיינו, יא, ריעד, ריעד אלל אוו די ארידזשינעל סאנגס דעט ווי העוו, וועגן דעם איז דא וואס זאגן אז דיינו איז דאך פון זמן המקדש, וואס ענדיגט זיך, ובנה לנו את בית הבחירה, רייט? און ארויס פון ארץ ישראל, און געווען ניסים, מדבר, אלעס, און קומען דא, רייט? סאו נאו וואט, און עס שטייט א מפורש'ער פסוק וואט יו שוד דו, וואט יו שוד סעי. וויאזוי פארציילט מען די מעשה? א פסוק מפורש אין די חומש, די מאוסט מפורש'דיגע פסוק שטייט, קומט אן א מענטש און ער גייט זאגן אזוי.

וואס וועד האולי שטייט? שטייט נישט וואס מ'זאל זאגן. דעטס נאט א סידור, דעטס אינסטראקשענס לייק איי סעד ביפאר, דעטס א הלכה. איך פרעג דיך, איך זוך דאך נישט נאר א הלכה, איך האב דיך געזאגט א נוסח. א נוסח? עס איז דא א נוסח אין די תורה עקטשולי. סאו ווי דאנט האוו טו בי עמי ארצים און מעיק אפ אור אוין נוסח, ווי האוו א ווערי פרי מעיד נוסח, איטס ליטערלי מעיד פאר דיס, פאר סאמאן דעט נידס א שארט ווערזשען אוו די סטארי דעט הי קען יוז, סעי אין בית המקדש, יעדער איינער זאגט ס'איז דא א לאנגע ליין, שטייט דארט ביי די ביכורים, יעדער איינער זאגט יא? ס'איז נישט אזוי לאנג די גאנצע זאך. ווערי יוספול. ערשטע הלכה. נאו, דזשאסט טו בי קלעיר, אונז זענען נישט קיין קראים. סאו ווי דאנט עקטשעלי דו דעט. איף יו וואלט בי א קראי דעטס וואט יו וואלט דו. יו וואלט קאם טו די סדר ענד סעי ארמי אובד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול ויביאנו אל המקום הזה אזוי ווי שטייט אין מקרא ביכורים אין חומש. וויבאלד אונז זענען נישט קיין קראים, וואס זאגט אונז די משנה גאו בעק טו יור משנה. סאו מתחיל בגנות ומסיים בשבח האבן מיר גערעדט. ווער? וואס טוט מען? שטייט וקורא ארמי אויב דובי? ניין, וואס שטייט? ודורש. און קען זיין געווען ביי מיין שיעור. מ'דרשנ'ט, מ'ליינט נישט, ליינען ליינט מען אין חדר. א שיעור פאר אידן איז נאר מ'דרשנ'ט. מ'דרשנ'ט די פרשה פון ארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה, הייבט אן פון ארמי ביז די ענד פון די פרשה. וועיר איז די ענד אוו די פרשה? גוד קוועשען. באט על כל פנים מען דרשנ'ט עס. וואס מיינט דרשנ'ען? אגעין דער איז א הלכה און א נוסח. דרשנ'ען מיינט צו זאגן נעמען א פסוק און עס מסביר זיין לפי דעתי לפי איך ווייס וואס מיין רבי האט געזאגט אין חדר לפי וואס רש"י זאגט לפי וואטעווער. דרשנ'ען מיינט אזוי ווי מ'זאגט אויספארשן דארט נוצן די פסוק דואינג סאמטינג וויט איט ארמי אובד אבי. העלא ווער איז ארמי? אקעי איך האב פאר דיר א פשט ס'מיינט לבן. ענד איי האוו א ביוטיפול עקזעמפל היער ביי די וועי וואן אוו די ביוטיפולעסט עקזעמפלס אוו וואט א מדרש איז איז די הגדה של פסח דיס שטיקל ענד איטס מאוסט איטס אנלי פרעזערווד אין די הגדה של פסח איט פראבעבלי וואס ארידזשינלי א מדרש ביפאר דעט באט איטס פרעזערווד די מאוסט בעסטלי אין די הגדה של פסח איטס א ביוטיפול עקזעמפל אוו וואט האו מדרש איז א גרעיט וועי אוו רידינג די תורה איף יו לוק אין די הגדה של פסח אין די פרשת ארמי אובד אבי דאס איז די עיקר הגדה די הגדתי היום דאס איז די הגדה של פסח צו זעהן וואס די וואס א מדרש טוט וואס טוט ער?

זאגסטו זיי די מעשה און נאכדעם ביסטו זיי מסביר, קוק וואס וואס פאר א אותות ס'איז געווען, אה און פאר קודם אותות איז דם, אותות ומופתים זענען דאך די צען מכות, לאמיר רעדן פון דם פאר דם גייט גיסן פון די פון די בעכער, באט דאס איז נישט קיין מצוה לעטס בי קליר, ס'איז נישט קיין מצוה. די כ'ווייס מצוה דאס איז די הלכה וואס די משנה זאגט וויבאלד עקזעקטלי איי דאנט נאו לויט די רמב"ם איז עס א מצוה די רמב"ם האט געמאכט פון דעם א מצוה.

ביד חזקה זו הדבר כמו שנאמר ווי שטייט אין זיין פרשת וארא הנה יד השם הויה במקנך זעסט אז ס'הייסט א יד השם סאו יד חזקה ס'איז דא אפאר אנדערע פסוקים באט אלמאסט אלל אוו דעם אר פראם די פסוקים אויף די גדול ועצום כמו שנאמר געדענקסט דאך די פסוק ביסט א טאטע די יונגל געדענקט נישט באט די טאטע געדענקט שטייט ובני ישראל פרו וישרצו כ'קען דאך נישט יעצט פארן אהן פון שמות ביז בשלח. באט איך קען דיך נוצן די נקודות וואס זענען מיך אינטערעסאנט, וואס די נקודות דעט די פסוק סעד אדער די מעין נקודות, איך קען עס אביסל אויסברייטערן דורך ברענגען אנדערע פסוקים, ס'דא אפאר שטיקלעך וואס זענען אפשר מדרשים אבער מאוסט אוו איט, לייק עיטי סעווענטי פערסענט, איז דזשאסט דיס, דזשאסט דאזענט דו עניטינג, ס'איז פשוט פשט, כ'מיין ס'איז נישט אפילו א מדרש, ס'איז א מדרש אין די סענס אז איטס יוזינג וואן פסוק, עקספענדינג איט, די פסוק קען נישט שטיין באריכות, ס'איז געשריבן בקיצור זאל זיין בקיצור, אבער אונז גייען נישט זיין גענוג, מיר זענען נישט העפי מיט די קיצור, ווייל מ'פארשטייט נישט גענוג, ס'איז נישט גענוג פאר אונז, אונז זאגן דרשות אויף דעם.

קויז די פסוק זאגט דאך אויך נישט וואס ער זאגט א פסוק איי וואנט טו טעל יו אן אבן עזרא אבאוט די צען עשרת הדיברות כפרים א פסוק איז אלסא בעיסד אן א לאגיק משה רבינו האט געשריבן די פסוק דער אייבערשטער האט אים געזאגט שרייב די צען זאכן און ער האט געשריבן די צען זאכן ער האט א צווייטע מאל עס געשריבן בקיצור איטס די סעים פסוק די פסוק פון ווי פון ארמי אובד אבי איז די סעים פסוק עז ספר שמות דזשאסט ריטען דיפרענטלי איטס נוסח ספרד אוו דעט פסוק איטס נוסח ספרד נוסח אשכנז, קאוז אשכנז איז די שארטער וואן, אוו דעט סעים פסוק. ענד נאו ווער טורנינג איט בעק א ליטל ביט. איטס משה רבינו'ס טאטס נאט נאט נאט אווער. סיידן ס'איז געשריבן געווארן איז געשריבן געווארן דאס וואס איך זאג איז. דאזענט מעטער איטס אלל גאד אלל משה רבינו דעטס אירעלעווענט קוועשאן טו דיס ממש ווי האו איט ווארקס די פסוק איים נאט סעינג הו סעד איט איז נאט א שאלה פון אמונה איך זאג איך האב טייטש. אוו קאורס אלל די אלל די פסוקים אר לייק דיס. דעטס וויי דער סידור ווארקס לייק דיס ענד דעטס יו רילייז נאבאדי ניו, איי טאלד יו, איי טאלקד יו אבאוט מלכויות זכרונות שופרות ערליער, ווי יוז די חומש פאר א סידור אלל די טיים, רייט? וויאזוי רעדט מען וועגן מלכות השם? אה, מען טרעפט דרײַ פסוקים כמו שנאמר. האסט געזאגט בענטשן אמאל? דיד יו נאוטיס דעט עווערי ברכה אין בענטשן פינישעס וויט א פסוק? די טרייס. יא, יא אוו קאורס דיי אר. פשוט פשט אין יענע פסוק איז אז ס'איז טאקע אזוי. ווען הי דידנט עקספעקט יו טו אנדערסטענד פראם פראם די פסוק אין פרשת כי תבוא די האול סטארי אוו יציאת מצרים איי מין ס'איז לייק יד חזקה איז א רמז פאר די יד אוו קורס איט איז. קען זיין נאך א פשט און מעיבי איט אינקלודס מאר דען דעט איטס טייטש אוו קורס נאט איווען א מדרש איטס א מדרש אין די סענס דעט איטס נאט טעיקינג די פסוק ליטערלי דאס וואס עס שטייט דא אזוי מיינט נישט אז מען זאל זאגן אזוי ס'מיינט מען זאל זאגן די מעשה איך זאג די מעשה מיטן פסוק מיט נאך א פסוק מיט נאך א שטיקל גמרא מיט נאך א מדרש מיט נאך א מעשה כל המרבה לספר וכו' אוודאי.

מענטשן אין חוץ מיין רבי מיין אינגעלס רבי זאגט אים יעדע וואך סיקס טיימס הי סעיס די סעים טינג און קוים וואס ער געדענקט עס. שייך עס לויט די רא"ש איז מ'האט ספק מצוה.

און ס'איז דא מחלוקת ראשונים וועגן דעם כלי עשו, באט יו טינק סא איי וואנט טו טעל יו, דיס העז טו דו וויט די פארט טינג אין די משנה וויטש איז הלל, כ'האב פארגעסן צו זאגן וועגן הלל, סא קודם לאמיר זאגן וועגן רבי גמליאל, ענד וויל געט טו דעט מעיבי נעקסט טיים. רבי גמליאל האט געהאט א אנדערע מהלך, רבי גמליאל האט געהאט נאך מער אפילו שארפער ווי דער רא"ש, יו סי פראם רבי גמליאל'ס טינג, רבי גמליאל אומר האט געזאגט אזוי, אונז אונז האבן א פאני פשט אין דער רבי גמליאל אז ס'מיינט צו זאגן אויב מ'דארף נישט זאגן די גאנצע הגדה נאר דאס, ס'איז פאני אלס תורת נייעס, רבי גמליאל זאגט א פשוטע זאך, מ'איז נישט יוצא אויב מ'זאגט נישט דריי זאכן, וואס איז מ'נישט יוצא?

ריד די פסוק, אין פסוק שטייט ואמרתם זבח פסח הוא לה', אשר פסח. אין אנדערע ווערטער, מ'דארף זאגן, איך ווייס נישט אויב איינער ווייסט שוין אליינס, ווייס איך נישט, ער דארף עס ארויסרעדן בפה, איי דאנט נאו איף דעטס וואט היז סעאינג, וואט היז סעאינג איז, איף יו דאנט נאו וואט די פסח מצה און מרור איז, דען איטס יוסלעס, די פסוק זאגט דאך אז א פסח איטס מענט טו דו סאמטינג, און ר' גמליאל טאט איווען ר' גמליאל קעים אפ וויט א, איי טינק דאס איז פשט, איך זאג דאס א אפשר'דיגע פשט, גמליאל קעים אפ וויט א פאטענט, יו פיפל אר מיטשענג זיך, רימעמבער ווי סעד יו האב טו סעי טרי טינגס, וויטש טרי טינגס דו יו האב טו סעי אין די הגדה? טו טינגס ריעלי, איי קוד מעיק טו, עקזעקטלי, דער איז א בעיה, ענד דער איז א סעלושן, ענד יו קען עד א טוירט טינג וויטש איז האו דעט סעלושן העפענד. סאמטיימס דערס דיפרענט וועיס אוו ארגענייזינג דיס, רייט? סאו נאו לוק, דעטס די סטארי, רייט? סאו יו חכם, ענק אלע, ענק זוכן א פסוק וואס שטייט, כ'האב אסאך פשוטער, דארף נישט קריכן ביז פרשת כי תבוא, דו קענסט בלייבן אין פרשת בא, אין פרשת בא שטייט אז מ'עסט פסח על מצות ומרורים, יא? טינק אבאוט פסח, אשר משא פסח, א מפורש'ע פסוק, דאזענט סעי די פסוק על שם שפסח, אבער אשר פסח, מרורים, מאכט דיך ביטער, דעטס די, דעטס די, דאזענט סעי די פסוק עניוועי דעט מרור איז א זכר ביטערקייט, באט ריעלי דזשאסט סעיאינג וועיט, איי האב עי מאטש איזיער וועי, מצה, על שם שנגאלו, מ'איז ארויסגעגאנגען, שייכות מצה נגאלו? ער זאגט נישט. הי דאזענט סעי, מעיבי היז טינקינג אוו די פסוק ליסט לויט בצקם און דעמאלטס איז געווען מצה, איך ווייס נישט וואס ער טראכט, א מצה ווייזט די גאולה, שוין, סאו די בעיסיק פארט אוו די סטארי, אינסטעד אוו העווינג א א מצוה וואס מ'דארף מסביר זיין, נאכדעם גייט מען זאגן א מעשה, ברענגן א פסוק, איי קען דו באוט עט וואנס, איי קען טעל יו די האול סטארי אין דיס טרי טינגס אויף פסח מצה און מרורים, וואס דאס שטייט אין די פסוק, און שוין. איי טינק דעטס וואט גמליאל איז סעינג, נאובאדי עלס, נאובאדי העז א נארמאל פשט אויף דיס ר' גמליאל, איך האב נישט געטראפן.

איז על שם שפסח, על שם שנגאלו און אזוי ווייטער, על שם. דאס איז מצות צריכות כוונה. יא אוו קאורס, ס'איז קיינדאוו מצות צריכות כוונה. ס'איז קיינדאוו מצות צריכות כוונה פאר שור. אוודאי די גמרא רעדט וועגן דעם, אבער די פסוק זאגט אז מ'דארף כוונה. איז דאך קלאר. כ'ווייס שוין אז מ'מוז, כ'ווייס שוין אז מ'מוז, מ'מוז וויסן אז ס'איז דאס, כ'ווייס שוין אז מ'מוז זאגן, מ'מוז זאגן, מיינט אז מ'דארף זאגן א זאג.

דאנקען, להודות, הלל, איף יו לוק אין, איף יו לוק, ביי די וועי, און עגעין איף יו לוק אין די חומש, אין די תנך, דיס איז נאט אין חומש, באט איף יו לוק אין די בייבל, איף יו קאנטיניו א ליטל ביט, וויל פיינד א שטיקל וויטש סיעמס טו האב בין ריטן טו סעד טו סעי ביי די סדר. נאובאדי נאוס הו איז הו ראוט איט, ס'איז א ביג מחלוקת אין מסכת פסחים אין די ענד פון ערבי פסחים. על כל פנים, ס'איז געדרוקט אין ספר תהלים, וויטש איז בעסיקלי א סידור, און דארט שטייט,

דערס א באנטש אוו שטיקלעך דער, וואן אוו דעם סעיז מזמור שיר חנוכת הבית, אנאדער וואן סעיז למנצח על אילת השחר, אנאדער וואן סעיז למנצח אל תענה אל ש מען איז פאסטן אזוי לאנג אז די בית המקדש איז חרוב געווארן, אנאדער וואן סעיז אונז זענען אזוי העפי אז ס'איז געווארן אינדערפרי, אנאדער וואן סעיז אזוי העפי אז ס'איז געווארן ביינאכט, אקעי, איט דאזענט סעי העדערס, איט דאזענט סעי וואט דיס טינגס אר, קוד יו פיגער אוט וואט איטס דואינג? שטעל דיך פאר איך טרעף זיך א אלטע צעריסענע סידור, אקעי עס איז באמבלד דאזענט סעי שחרית מנחה מעריב באט וואן שטיקל סעיז ברוך השם ברוך השם ס'איז געווארן אינדערפרי אנאדער וואן סעיז ברוך השם ס'איז ביינאכט אנאדער וואן סעיז אונז זענען אזוי שרעקליך בית המקדש איז שוין חרוב אזוי לאנג נאך איינס זאגט ברוך השם מ'איז ארויס פון מצרים קוד יו פיגור אוט יור סעלף האו טו ארגענייז דעט סידור? אביסל שכל הישר דעי וואס שטייט אינדערפרי דאס איז שחרית.

די יו האוו טו אנדערסטענד סאמטינג ווייל קודם כל בין איך מסכים אז מ'דארף נאכזאגן יענע פסוק, אבער צווייטנס איז זייער פשוט, מ'קען דאך נישט נאר זאגן, ווען ווען אויב איך וועל דיך טרעפן א לאנגע פיוט שטייט אונז דאנקען דער אייבערשטער ס'איז אזוי גוט ווייסט דאס? כ'האב פאר דיך א פיוט, עקשעל פיוט דעטס פרינטעד אין די הגדה אקעי, ס'דא פיוט ס'גייט אזוי, אז רוב ניסים הפלאת בלילה, אז ס'ארויס די אידן פון מצרים בלילה, און אויך אברהם אבינו און אויך ווען דו יו טינק דיס פיוט וואז פאר? פאר עפעס א נאכט וואס אפשר דעמאלטס איז אברהם אבינו געגאנגען מלחמה געהאלטן מיט סדום, דעטס וואט איטס פאר. יוז יור שכל, די פראבלעם איז די טינג דעט סעיז אין די ביגינינג אר אין די מידל, די וואן דעט ווי נאו דעט דערס סאטש א יום טוב, דעטס די וואן איטס ריטן פאר, אלעס אנדערש איז, מ'קען דאך נישט נאר רעדן מ'מוז גיין סטעפן דאון און ארויס פון מצרים שכוח, און ביסט אזא גוטע גאט און פליז און סאו אן און סאו אן און סאו פארט. דיס איז ליטערלי א העדער איט סעיז, דיס איז א הלל, די גמרא איז אזוי, איים נאט די וואן דעט מעיקינג דיס אפ, איים זשאסט טרייענג טו עקספלעין יור גמרא, הלל המצרי, דיס איז די

איז ארויס פון מצרים, האו גרעיט איז גאד? אווער גאד, האו גרעיט איז אס דעט ווי בעלאנג טו דיס גאד און סאו אן. איטס האול דיפרענט קיינד אף טינג, רייט? וואו. נישט קיין איין מעשה, פארציילט נישט קיין מעשה, און דזשאסט טו איף יו נאטיס, כ'וועל עפעס זאגן זייער אינטערעסאנט, אין מיין ליסט פון הגדות, אין מיין ליסט פון הגדות וואס איז דא, אלע הגדות פון די תורה, וועמען זאגט מען זיי צו? אלל די אדער וואנס. הו דו הוז די הגדה פאר וואו שטייט די ערשטע הגדה ווייסט וואו. פרשת בא. אה גוט מארגן. סאו דער איז אנלי וואן הגדה אין די תורה. אז כ נ נאו נאו יו אנדערסטענד אלסא וויי די חכמים פיקט דיס וואן און נאט די אדער וואן. קעז די יו האו טו אנדערסטענד דעט הלל איז מאר מאר מאר פראפער טו פסח ביינאכט דען סעיאינג סטאריס. ווייל סטאריס איז אנלי פאר סאמאן דעט דאזענט נאו. איינער ווייסט שוין. וואס טוט ער? ער דאנקט דער אייבערשטער. דעטס וואט פסח איז פאר. מ'דאנקט דער אייבערשטער אז מ'איז ארויס פון מצרים. סאו אוודאי בעפאר דעי סטארטעד מיט די, כ'האב דיוקים. ס'דא אסאך דיוקים אין די תוספתא. ערליער סאורסעס האוו מאר האוו מאר אינפארמעישן אבאוט די הלל דען אבאוט די הגדה. ענד דערפאר אריגינעל זאגט מען הלל. יעצט וועלכע פסוק זאגט מען? ווי שטייט? וועלכע הגדה גייען אונז זאגן פאר הלל? הגדתי פאר וועם? פאר וועם זאגט מען די הגדה? והגדת לבנך שטייט אין פרשת בא. און אין פרשת כי תבוא שטייט והגדת לוועמען. הגדתי היום להשם אלקיך איך האב געדאנקט דעם אייבערשטער און און יו וואנט טו נאו די מפורש'ע משנה דעט קאנעקטס דיז טו טינגס די משנה זאגט מען גייט זאגן די הגדה וכו' וכו' נאכדעם זאגט די משנה אזוי לפיכך דאס איז א ברידזש די האול שטיקל הגדה ווי סעי אין די הגדה דאס איז א שטיקל הגדה דעטס אין די משנה איטס נאט ריעלי הלכה איטס א שטיקל הגדה באט אלסאו הלכה איף יו נאוטיס איז א אינטערעסאנטע שטיקל אנחנו חייבים אנחנו חייבים איז חיוב על פי הלכה יא